היינטיגע פרק י ח לערנען אונז צוויי עיקר פרשות אין די פרק, די ערשטע פרק פרשה איז דאס וואס רעדט זיך וועגן די כהנים די לווים, ס'הייבט זיך אן לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט לוי חלק ונחלה, ס'בעצם אזאך וואס אונז האבן שוין געלערנט אפאר מאל, מ'דארף מסדר זיין צו ס'איז דא אין דעם א חידוש, אבער די קאנעקשאן פון די המשך הפרשה איז לכאורה אז מ'האט גערעדט יעצט פון די שופטים פון די מלכים באלד גייט מען רעדן פון די נביאים, לכאורה דאס זענען אלעס סארט לידערשיפ וואס אידן האבן, ס'דא א מלך, ס'דא א שופט, ס'דא א נביא, ס'דא א כהן, יעדע איינער האט זיך זיינע זאכן, און אונז האבן געלערנט אין פרשת המלך, ס'איז זייער וויכטיג אז די מלך זאל נישט לא ירום לבבו מאחיו, זאל נישט האלטן גרויס, זאל נישט אויסנוצן די עולם, זאל פאלגן די תורה אזוי ווי יעדע איינער, נישט מער פון א צווייטע. לכאורה די כהנים האבן אויך אזא סארט זאך, פונקט אזוי ווי דער מלך האט אזא אזהרה ווי צו זיין א מענטשליכער מלך, א כהן דארף אויך, פאר דעם איז די נקודה אז א כהן א כהן א לוי האט נישט קיין חלק ונחלה, פארוואס? ווייל ער איז די אייבערשטער איז השם הוא נחלתו, ער באקומט טאקע די מתנות און אזוי ווייטער, אבער אזוי ווי מען זעט אין די גאנצע ספר דברים, אין א געוויסע זין איז ער די גרעסטע ארעמאן, די לוי, לפחות די לוי וואס איז באחד שעריך, און נישט די לוי וואס איז אין ירושלים, וואס איז אזוי ווי די משמרת, צו די וואס. מער קביעות צו טון די עבודה באקומט מער אבער די לוויים באופן כללי זיי האבן גארנישט זיי האבן די פאר שטעט וואס מען האט זיי געגעבן און געלערנט פריער אבער זיי האבן גארנישט און דאס איז א פארט פון די כאילו די עניוות די שפלות וואס די מנהיגים דארפן האבן ווי מען זאגט וואס גייט ער האבן נאכדעם שטייט די נעקסטע פרשה וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם פון די עולם גייט זיי געבן כאילו עס איז א חיוב נישט נאר נדבת לבם אבער זיי גייען זיי געבן די מתנות כהונה וואס מען האט צוגעזאגט די זרוע די זרוע לחיים פון די זבח. די ראשית דגנך ראשית גז צאנך און אזוי ווייטער אבער בעצם די כהן זיין דזשאב איז צו פרעגן וואס איז די ספעשל ס'איז נישט אזוי ספעשל נישט אזוי גוט צו זיין א כהן ס'איז בעצם די גאנצע זאך איז א געוויסע מיעוט אין די כהן אז ער האט נישט נאר וואס מען געבט אים ווייל דאס איז די דזשאב פון די לידערשיפ די כהן אז ער האט נאר וואס מען געבט אים ער ארבעט פאר די עולם נישט פארקערט. נאכדעם איז דא א אינטערעסאנטע פרשה וואס איז נישט קלאר נישט אין פשט נישט אין דרש וואס פונקטליך ס'מיינט, ס'דא א לוי באחד שעריך, כ'האב עס געווען לערנען א גאנצע צייט, ס'דא לווים כהנים וואס זיי זענען אזוי ווי די משפחה, קען מדייק זיין צו ס'מיינט משפחת אהרן אבער באופן כללי וואס ארבעט אין בית המקדש זיי גייט גאנץ גוט בעצם, נאכדעם איז דא א לוי מאחד שעריך, א לוי האט נעבעך נישט גארנישט, א גאנצע צייט והלוי אשר בשעריך לא לא תעזבנו, זאל נישט פארגעסן די לוי, און ער קומט אין אין די בית המקדש, ס'דא א ספעשל דין אז ער דארף באקומען חלק כחלק, דאס איז א דין וואס רעדט צו די לוויים וואס ארבעטן אין בית המקדש זאלן משתף זיין די לוי הגם ער איז נישט א גאנצע צייט ארבעט ער דארט און אזוי ווייטער אבער ער איז אזוי אזא לוי ווי ענק ושרת ככל אחיו הלוויים און ער באקומט חלק כחלק וואס מיינט לבד ממכריו על האבות איז רש י זאגט אז מ'האט שוין געמאכט אז מ'האט אויסגעשטעלט משמרות סאו כאילו האט נישט קיין טענות אבער בעצם ווען ער קומט האט ער וואטעווער נישט קלאר וואס ער מיינט עברי טייטש. צווייטנס האבן אונז נאך א גאנצע פרשה, זייער אינטערעסאנט וויאזוי ס'קאנעקט זיך, ס'דא בעצם לכאורה נאך א פרשה, שפעטער אין פרשת ראה וואס רעדט מער אביסל וועגן די נקודה פון א נביא נביא שקר, דא איז פארציילט די תורה אזא מעשה, דו קומסט אין ארץ ישראל, וועסט זעהן דארט גוים, די גוים האבן זיך דרכים, די ערשטע זאך מעביר בנו ובתו באש, לכאורה איז נישט קיין שייך צו די קאטעגאריע, אבער זעהט אויס עס איז אלץ וועגן נישט נאר וויאזוי דינט די אייבערשטער, נאר אויך וויאזוי די אייבערשטער רעדט צו ענק ס'איז זייער, זייער וויכטיג, גאנץ עבודת השם איז דא מען דינט די אייבערשטער, די אייבערשטער רעדט, ס'דא וועגן. איז די גוים האבן וועגן, ס'דא קסמים, מעונן, מנחש, מכשף, חובר חבר, אוב ידעוני, דורש אל המתים, אלע מיני וועגן וויאזוי זיי באקומען אינפארמעישן, מעסעדזשעס, עתידות, נביאות, הדרכות, וואטעווער ס'איז, קומט די תורה זאגן דאס איז נישט קיין וועג, דאס איז תועבות, פארוואס איז עס תועבות? אזוי ווי מ'זאגט, פאר דעם לייגט לכאורה אריין די מעביר בנו ובתו באש, צו זאגן, זעהסט דאך אז וואס פארא זאכן זיי קומט אויס, אפשר איז דאס געווען א וועג צו באקומען נביאות, דאס איז איינע פון די זאכן וואס די נביא האט זיי געזאגט, דאס איז נישט קיין וועג, די גיין אין די דרכי הגוים. זיי גייען מעוננים ואל קוסמים ישמעו, אבער דו ביסט נישט אזוי, ווי ווי גייט ווי הייבט זיך אן דאס אז דו ביסט נישט אזוי, אה, אין מעמד הר סיני, עס געווען מעמד הר סיני, אלע אידן האבן געזען אליינס די אייבערשטער, נאכדעם, יעצט זעט מען איינס זען, די אייבערשטער רעדט נישט אליינס צו מיך, א קשיא, ווי א שלמה, דו האסט דאך אליינס געבעטן, דאס הייסט אז די ככל אשר שאלת מעם השם אלקיך בחורב האסט געזאגט לא אוסיף לשמוע האסט געזען אז ס'שרעקעדיג צו רעדן פאר אייבערשטע האט די אייבערשטע געזאגט זייער גוט מ'וועט ממנה זיין נביא מקרב אחיהם כמוני ס'הייסט מ'האט געזאגט דעמאלטס אז משה גייט רעדן אבער מ'פארשטייט אז בהמשך וועט נישט אלעמאל זיין משה אבער די זעלבע דזשאב כמוני מוז נישט דווקא מיינען די זעלבע מדריגה פון משה אבער די זעלבע דזשאב פון משה ונתן דברים די אייבערשטע וועט רעדן צו די אידן דורך נביאים ממילא דאס איז דאס אז אידן דארפן נישט גיין מיט די קוסמים דאס איז ווייל זיי האבן געזען די אייבערשטער אליינס דארף נישט האבן די אלע טריקס איי די אייבערשטער רעדט נישט אליינס דאס איז ווייל זיי האבן אזוי מ'האט זיי אויסגעשטעלט די סיסטעם שוין ביי מתן תורה נביא אקים לך ממילא אים זאלסטו אים זאלסטו פאלגן נישט די צווייטע קוסמים יא איינס די ווערט ווערט א דריטע פראבלעם נאך א זאך געבט מאכט זיך א נביא אפשר איז ער א נביא שקר ער זאגט דבר בשמי אשר לא צויתיו איך האב נישט געהייסן ער זאגט די תורה אנכי אדרוש מעמו איך האלט שוין נקמה אין אים א מענטש קען דאך שווער צו וויסן אבער מ'קען יא וויסן. שטייט אויך סארי אנכי אדרוש מעמו הייסט דער וואס פאלגט נישט נביא נביא וואס רעדט אשר לא צויתיו אדער רעדט בשם אלהים אחרים וועט ער שטארבן איי וויאזוי ווייסט מען זאגט ער א זייער אינטערעסאנטע זאך וויאזוי ווייסט מען ס'איז א נביא שקר איז פשוט ער זאגט א זאך וואס געשעהט נישט ס'איז א נביא שקר אבער בעצם זעהט מען דא נאך א זאך ער רעדט בשם אלהים אחרים סאיז אויך א זאך וואס געשעהט נישט וויאזוי ווייסט מען אז סגעשעהט נישט דער רמב"ם'ס הסבר לפחות האסט אליינס געזעהן בחורב וואס אתם ראיתם האסט אליינס געזעהן די אייבערשטע אז סנישט קיין עבודה זרה ממילא דאס איז א שקר זייער פשוט וויאזוי מען ווייסט וואס איז א נביא אמת און וואס איז א נביא שקר.